כ'וואלט זאגן, ס'איז דא א פסוק ברצות השם דרכי איש, ווען דער אייבערשטער באוויליגט די וועגן פון א מענטש, גם אויביו ישלים איתו, אפילו זיינע פיינט מאכן שלום מיט אים. כ'האב געבעטן חיים משה, האסט פארלוירן א זון, ס'איז דא אזויפיל מיליאנערן, און יונגעלייט האלטן מיך נאך אין איין קאלן אז קדאסיע מאכט חוזק, זיי זענען ליגענער, זיי קענען קדאסיע, זיי קענען זאגן מ'האט א לאנד, מ'גייט שוין קויפן, מ'גייט מאכן, מ'גייט ברענגען פלענס, זיי זענען ליגענערס, זיי זאגן אז פאדעווע, נישט נאר דער היינטיגע נאר זיין טאטע הרב הצדיק ר' חנוך העניך פאדעווע זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי עולם הבא ער געווען א גאון גאון הגאונים, פרעגט אים איינער וואס ער איז געווען אזא גאון, זאגט ער יא א גאון און צו פארוואסערן אלעס און נאך נעגלעקטן אלעס און נאכצולאזן אלעס, ער איז געווען א גאון הגאונים, און זיין זון איז כפול שמונה, זיי רעדן איין דעם עולם ס'עט זיין מיט מאכן מיט בויען. איך זאג ענק נאכאמאל, ס'עט נישט זיין, מ'וועט נישט מאכן, און מען וועט נישט בויען, ס'איז אלעס שקר מיט בלאף, וואס האט דער אייבערשטער געטון, דער אייבערשטער געט ענק נאך א וועיק אפ קאל, אין הקדוש ברוך הוא פוגע בנפשות תחילה, עטס זענטס גאר נישט שולדיג אז די וואס זיי פירן ענק זענען שקצים, האט ער געגעבן נאך א וועיק אפ קאל, ס'איז געשען אן אומגליק די וואך אז ס'איז געווען דריי אטעקס, טערער אטעקס, אין לאנדאן. און ס'איז דא טויטע געלאור, ס'הייסט יעצט אז ס'איז דא זיבן, אבער עטס ווייסטס דאך פון די אלע, קודם כל מ'טרעפט נאך אייביג וואס מ'האט נישט געוויסט, און חוץ פון דעם פון די ערענסטע פארוואונדעטע שטארבן נאך צו אפאר מענטשן, איך וויל ענק בעטן נאכאמאל לאנדן, יונגעלייט פייפטס אן פאדעווען במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב, עטס זאלטס אים זעהן אז מען זאל בויען א מקווה, ס'מוז ווערן געבויעט, פאדווא מיט זיין ארגענעזעישאן, די הכשר ארגענעזעישאן, קדאסיע, האט שוין גע'גנב'עט גענוג מיליאנען דאלער, איך געדענק ווי היינט, עס גייט צוריק מיט דרייסיג יאר צוריק האב איך געבויעט בשותפות א מקווה מיט הרב הגאון ר' מאיר פוזן, און זעמיר געפארן אויף ווארשע, ער איז געפארן פון לאנדאן, איך האב אים געטראפן אין לאנדאן, איך בין געקומען פון אמעריקע, און ס'איז געקומען מ'האט געגעבן א קאושער פלעיט קעדאסיע, האט ער מיר געזאגט דאס איז נבילות וטריפות, פרעג איך אים וואס איר זענט צודרייט, קעדאסיע? ס'האט נאך געלעבט דער אפרהים'ס טאטע? זאגט ער נחום איך האב אלע אינסייד אינפארמעישן פון די שוחטים, ס'איז נבילות וטריפות, ער האט עס נישט געוואלט אפילו שמעקן. וויל איך אייך פרעגן, יעדער איינער זיצט טאקע רואיג? און ס'פונקט אזוי ווי סעקשועל אביוז, יעדער איז געזעסן רואיג, מ'האט געקענט זען ווי צוואנציג חזירים זיצן אין מקווה פינף שעה, ס'קומט אריין איין קליין יונגעלע, ס'אזוי ווי די מעשה אין מדרש, איין קליינע שעפעלע צווישן שבעים זאבים, זיי גייען אים צופליקן און צורייסן, און יעדער איז געזעסן, מ'האט גארנישט געזאגט, די זעלבע איז יעצט אויכעט, ס'איז דא יונגעלייט וואס זאגן מיר, זיי ווערן נכשל מיט מקווה'ס. ס'דא וואס זיי זאגן אז די פרויען גייען נישט, איך האב אט דאס אלעס שוין געזאגט. רבותי דער אייבערשטער האט שוין געגעבן נאך א וועיק אפ קאל, די נעקסטע וועט דער אייבערשטער געבן אין גאלדערס גרין און אין סטעמפארד היל, ער טוט ענק אויסלערנען, נישט די גוים מיינט דער אייבערשטער, נאר ליידער ער מיינט אונז, אונז כלל ישראל וואס אונז טוען נישט זיין רצון. רבותי נעמטס זיך אין די הענט ביפאר איטס גאנא בי טו לעיט.